א גוטן חודש, א לעכטיגע חודש. ראשי חדשים לעמך נתת זמן כפרה לכל תולדותם. וואס טייטש תולדותם? דער בית יוסף ברענגט פון רבינו יהודה הלוי, מיינט ער לכל תולדותם קאי אויף די אלע ווערטשאפטן וואס מען האט אפגעווערטשאפט כל ימי החודש. וואס טייטש לכל תולדותם? זמן כפרה לכל תולדותם, אזוי ברענגט די בית יוסף אין תו, ברענגט די בית יוסף אז משום רבינו יהודה הלוי אז קאי אתולדות ימי החודש וואס וואס מ'האט אפגעווערטשאפט א גאנצע חודש, און שפעטער זאגט ער וואס טייטש זכרון לכולם יהיו תשועת נפשם מיד שונא, וואס פאר א שונא רעדט מען דא? ברענגט ער אויך פון רבינו יהודה הלוי אז די שעיר ראש חודש איז געקומען להינצל לזיכרון לפני השם להינצל מיד היצר, ניצל ווערן פונעם יצר. זכרון לכולם יהיו תשועת נפשם מיד שונא איז ניצל צו ווערן פון דעם שונא? ממילא איז א גרויסע זמן ראש חודש. יא, די וואך. ויראו כל העדה כי גוע אהרן. שטייט די וואך. ויבכו את אהרן שלושים יום כל בית ישראל. רשי זאגט וואס איז כל בית ישראל? האנשים והנשים, אלע, מענער, פארוואס? לפי שהיה אהרן רודף שלום ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו, יא, דארף מען דאך זיין מתלמידיו של אהרן, די וואך. רודף שלום איז כפשוטו, א טובה צו טון א אידן. מיר האט געזאגט א ר' דוד קלעצקין.

האט ער דארטן געטראפן עפעס א מנין צוועלף מענטשן, צוועלף מענטשן א מנין, ס'איז געקומען פאר קריאת התורה האט מען פארקויפט די עליות, קיינער האט נישט געווען ווער זאל קויפן, זאגט ער איך האב געקויפט צוויי עליות, איך האב געקויפט במקום כהן און חמישי, יעדע עליה האב איך געקויפט פאר פינף שקל, זאגט מען אזוי אז במקום כהן האט ער געקויפט, האט ער מכבד געווען דארטן, געווען עפעס א צובראכענע איד, א עלטערע איד א צובראכענע איד, געזעצן דארטן ביים טענער לעקערייען, זיין רעבעצין איז געווען קראנק, שווערע צער גידול בנים, זייער א מיטגעמאכטע מענטש, יענער איז געווען זייער א מיטגעמאכטע איד, גאר א מיטגעמאכטע, און האט ער געבעטן דעם גבאי זאל אים מכבד זיין במקום כהן, יא, ער האט אים מכבד געווען במקום כהן, און נארמאל דער וואס איז עולה עליה,

ער קלינגט אים, ער וויל זיך טרעפן מיט אים. איז ער געגאנגען גלייך זיך טרעפן מיט אים. זאגט ער אים, הער זיך איין, איך בין שוין פינף און זיבעציג יאר אלט, זאגט ער מיר, נו, שוין אלט פינף און זיבעציג יאר, ס'האט נאך אין לעבן מיר קיינער נישט געקויפט קיין עליה. ס'האט מיר נאך אין לעבן קיינער נישט געמאכט קיין מי שברך, האסט מיר אריינגעשפריצט א תחיית המתים האסטו געמאכט פון מיר. האסט מיר אויפגעלעבט די נשמה. על אף עס האט גארנישט אויסגעזען אויף אים, אבער ער זאגט אים, האסט מיך אויפגעלעבט די נשמה, איך מוז דיר מכיר טובה זיין.

רבי יאסל פאללאך ער איז אוועק תשס ט, תשס ט איז ער אוועק דער איד, און ס'איז געווען די זמנים וואס די לב שמחה האט געמאכט די מבצע שבתות אז מען זאל ארויס גיין, האט ארויס געשיקט אינגעלייט אז מען זאל מקרב זיין רחוקים, ער איז געגאנגען דער רבי יאסל פאללאך איז געגאנגען אין צפון תל אביב. צפון תל אביב דארטן געגאנגען מקרב זיין, ער האט זיך דארטן אריינגעזעצט אין א בית מדרש, און דער רבי יוסל האט דארטן געזאגט יעדן טאג א שיעור, יעדן טאג כמעט געווען יעדן טאג א שיעור, מקרב געווען אזוי ש. ס'איז געווען עפעס א טאג וואס איז געווען דארטן א שניי א פראסט, די מעשה וואס איך דערצייל אייך יעצט, רבי יוסל פאללוך איז אוועק תשס ט, און איינער איז אריינגעקומען מנחם אבל זיין, האט ער עס דערציילט, און באלד וועט איר הערן וואס דא איז געווען. דער וואס איז אריינגעקומען מנחם אבל זיין, ער האט דערציילט אזוי, אז דער רבי יוסל האט זיך געזאגט א שיעור יעדן טאג דארטן אין בית מדרש, יעדן טאג, חוק ולא יעבור, עס איז געווען עפעס א טאג עס איז געווען א פראסט, א קעלט, א שניי, עס איז געווען זיכער קיינער נישטא, אבער ער איז געגאנגען, א שיעור קבוע, מען גייט, ער איז געקומען, עס איז טאקע קיינער נישט געווען, קיינער נישטא. אבער מען טאר זיך נישט, מען טאר נישט אויפגעבן, א שיעור, ער גייט ארויס אינדרויסן און זוכט מענטשן, ער זוכט מענטשן, ער וויל ארייננעמען דארטן מענטשן צום שיעור, ווער ס'קען דעם געגנט דארטן אין צפון תל אביב, דארטן אפילו ווען השמש בטהרתה, אפילו ווען ס'רעגנט נישט, איז נישטא דארטן מענטשן וואס גייען אריבער אויף אריינצונעמען בית מדרש, דרייען זיך דארט נישט קיין אידן, נישט מיט שימושא רבא'ס תפילין, נישט מיט רבינו תם'ס תפילין אויך נישט, כ'מיין ס'איז נישט, ס'איז א געגנט אזא. און ער שטעלט זיך אוועק, רבי יוסל, ער שטעלט אפ א מענטשן, און ווילסט אריינגיין צו א שיעור? יענער האט אים געגעבן א קוק אן פון קאפ ביז פיס, ביסט אראפגעפאלן פון די לבנה די מינוט? ער איז געגאנגען פונעם ערשטן צום צווייטן, צווייטן צום דריטן, קיינער האט אים נישט אנגעקוקט אפילו, ביז איינער האט מסביר געווען פאר רבי יוסל, דא איז נישט קיין פלאץ, דא גיי נישט אריין דא, זוך נישט קיין מענטשן אין די גאס, די מענטשן פון די גאס דא גייען נישט אריין צו קיין שיעור. ער האט עס נישט געוואלט אויפגעבן, מ'קען נישט אויפגעבן פאר שיעור, ער איז ארויפגעגאנגען צו א בנין לעבן דעם בית מדרש, און ער קלאפט אינעם ערשטן טיר, ער קלאפט, מ'האט נישט געענטפערט, ער קלאפט נאכאמאל, נישט געענטפערט, איז ער צוריק אראפ זוכן נאכאמאל מענטשן, און האט זיך ווייטער נישט געטראפן, נישט געטראפן קיין מענטשן, איז ער משום מה נאכאמאל ארויפגעגאנגען צו די טיר, נאכאמאל ארויפגעגאנגען צו דעם זעלבן טיר און דארט אנגעהויבן צו קלאפן, אבער צו די זעלבע טיר וואס האט פריער געקלאפט, אבער יעצט האט ער שוין געקלאפט און געקלאפט ביז מען ענטפערט אים. ער קלאפט און קלאפט, און ער גיבט א מא ער גיבט אים א מאך אויף א טיר דארטן, איינער וואס האט אויסגעזען מחז מחזי' דארכו ורחבו כעוג מלך הבשן,

כ'פרעג דיך ווער האט דיך אהער געשיקט דא? ס'איז דא א געשמאקע שיעור אונטן קענסט אראפקומען. ווער האט דיך אהער געשיקט? ביים דריטן מאל ווען ער האט געזאגט ס'איז דא א גוטע שיעור האט אים געגעבן א שלעפ אריין מיטן רעקל, האט אים געגעבן א שלעפ אריין ער האט פארשלאסן די טיר, יאסל פאלעך האט עס געזען ס'איז א מצב פון שמע ישראל שוין, און ער פרעגט אים ווער האט דיך אהער געשיקט? ס'איז דא א פיינע שיעור אונטן. איך גיב דיר דרײַ מינוט, איך גיב דיר דרײַ מינוט. און ער גייט אַרײַן אין אַן אַנדערע צימער. ער גייט אַרויס נאָך דרײַ מינוט. ווער האָט דיך אַהערגעשיקט? און ער גיט אים אַ שלעפּ אַרײַן אין צימער דאָרטן. און ער זעט יאָסל פּאַלעך, ווי אַ חבל תּליה, אַ שטריקל, אויף זיך צו הענגען, איז דאָרטן גרייט. ער האָט פֿאַרשטאַנען נאָר זאָגן ווידוי. און דעמאָלט האָט דער ייִד יענער האָט אָנגעהויבן צו דערציילן פֿאַר יאָסל פּאַלעך אַזוי. האט אים געזאגט איך וואוין דא שוין פערציג יאר אין די דירה, איך האב זיך פאר פערציג יאר צוקריגט מיט מיין טאטע מאמע, א פרייע אינג געווען זיך צוקריגט מיט זיין טאטע מאמע פאר פערציג יאר צוריק, און איך בין דא שוין פארקנאקט פערציג יאר האט נאך דא קיינער נישט געקלאפט אין די טיר, ווייל צפון תל אביב ווער ווער ס'ווייסט דארטן קלאפט קיינער נישט נישט אויף קיין צדקות, און אפילו אויף ברויט מיט מילך בעט אויך דארטן קיינער נישט, און דא האט נאך קיינער נישט געקלאפט אין די טיר פערציג יאר. קיינער נישט דא, קיינער קלאפט נישט דא, און איך בין דא פארקנאקט און פארמאכט, רבותי איר ווייסט וואס פערציג יאר פארמאכט אין א דירה? ביז ס'איז מיר פארגאנגען און ער האט זיך געוואלט נעמען דאס לעבן, האט ער מיר געזאגט ער האט מחליט געווען צו מאכן די זאך ער גייט זיך נעמען דאס לעבן, דאס איז די שטריקל וואס איך האב זיך צוגעגרייט.

געגעבן א נעם אראפ דעם שטריקל, און געגעבן א לויף צו צו די טיר, קיינער נישטא ווייל ער האט דאך גלייך געגאנגען, האט ער געזאגט אה ס'איז דמיונות, ס'איז דמיונות, בין איך גלייך געגאנגען צום צווייטן מאל, און נאכאמאל גענומען די שטריקל שוין געווען כפסע ביני לבין המוות, און ממש געווען צו איך ווארט אויב מען זיצט און מען קנאקט לאז איך, האב איך עס געגעבן א נעם אראפ, איך האב דיר געפרעגט ווער האט דיך אהער געשיקט, איך האב געוואלט הערן אז דער אייבערשטער האט דיר געשיקט. יאסל פאלעך האט דאס געהערט, האט ער אים אפיר גענומען און אונגעהויבן מקרב צו זיין און מחזק צו זיין און שטארקן און שטארקן, האט אים אריין געברענגט אין אידישקייט, און ער האט חתונה געהאט, ער האט פיין חתונה געהאט, און דער וואס האט מנחם אבל געווען, דארט האט ער געזאגט, און איר ווילט וויסן ווער איז געווען דער איד דארטן, דער מיט די מחזה מאוים, די כהוגן מנחם אבל שוין געווייסט ווער דאס איז געווען, דאס בין איך. דאס בין איך. פארשטייט וואס דאס הייסט? וואס דאס הייסט א ס'איז דא פון איין זייט וואס איז טייטש א קונה עולמו בשעה אחת. א קונה עולמו בשעה אחת. די ערשטע זאך וואס הייסט אז מ'איז נישט מוותר אויף א שיעור, יא, נישט מוותר אויף א שיעור, האט שוין געהאט אסאך סיבות אהיים צו גיין צוריק. אהיים צו גיין צוריק, ס'איז קאלט, ס'שנייט, די חברותא איז נישטא, יא, איך מיין דאך אויף אונזער שפראך. רב ריז איז נישטא, דאס איז נישטא, א מענטש איז נישט מוותר זעסט, ווען ער האט געהאט אסאך סיבות אהינצוגיין, קיינער נישטא, קיינער נישטא, אבער וואס וואלט דעמאלטס געווען, יענער וואלט געווען געהאנגען, ער איז דאך געווען א מציל נפש אחת מישראל, א מציל נפש אחת מישראל. ועל כל כולם די עיקר לימוד וואס איז פון דא די גאנצע עסק, וואס דאס הייסט אז אפילו א ערגער איד, פערציג יאר נישט געהיטן קיין שבת, נישט געלייגט קיין תפילין, נישט קיין יום כיפור, נישט גארנישט, אבער געשריגן צום אייבערשטען געמאכט א סימן און האט עס געקריגן דעם סימן. מיר בעטן שאול שבתי, יעדער איינער א געשריי צום אייבערשטן, יעדער איינער, יעדער איינער א געשריי צום אייבערשטן, מען שמועסט ר' פנחס'ל קאריצער, די וויזיטע איז געווען ר' פנחס'ל קאריצער, שטייט אין אמרי פנחס ס'איז געווען א איד האט געהייסן ר' בערל, ער האט לא עלינו ולא עליכם באגראבן אפאר קינדער, שטייט דארט נאך ר' פנחס'ל קאריצער האט אים גערופן מיינער, האט אים געזאגט מיינער, מיינער הייסט מיין מיין פריינט, מיינער, ווי לאזט מען די קינדער שטארבן? דו גלייבסט עס נישט? אז דער גרעסטער רשע אז ער שפארט זיך איין ביים אייבערשטן קען ער אויספועלן ביי אים וואס ער וויל, דו גלייבסט עס נישט? אז דער גרעסטער רשע אז ער שפארט זיך איין צום אייבערשטן קען ער אויספועלן ביי אים וואס ער וויל, ממילא איז וויסן וויסן אביסל די כוחות וואס א איד פארמאגט, אביסל זיך מתבונן זיין וואס א איד פארמאגט.

פארוואס זאגט מען נישט ראש להם ולא יתבוננו? זאגט די וועלט ווייל איינער וואס איז זיך נישט מתבונן האט נישט קיין קאפ בכלל. ער האט נאר עפעס אזא אבר וואס איז בנוי פון עצם מיט בשר וואס ליגט צווישן די אקסלען און פון דעם קומט ארויס אויגן מיט אויערן מיט א מויל מיט א נאז. ס'איז נישט עפעס עפעס אזא גלגולת, ס'איז נישט קיין קאפ. ס'איז נישטא קיין ראש להם ולא יתבוננו. זיך מתבונן זיין, זיך אביסל מתבונן. זיך מתבונן.

מ'ווייסט דאך חודש תמוז זאגט די וועלט ראשי תיבות זמני תשובה ממשמשין ובאין זריזין מקדימין ועושין תשובה פארשטייט זיך נאר מיט א שמחה יא אבער עס שטייט א תלמיד חבר פון רמחל ס'איז געווען א גאון א קדוש רבי משה דוד וואלי א תלמיד חבר פון רמחל ער ברענגט אין מגלה עמוקות שטייט עס אויך דא אז תמוז ראשי תיבות תוציאני מרשת זו פון דעם רשת פונעם יצר הרע, מ'בעט תוציאני מרשת זו, ווייל אין דעם חודש דארף מען מער רחמים פון דעם פון דעם יצר הרע, און ברענגט דארטן א אינטערעסאנטע זאך, יצר הרע איז דאך דומה לזבוב, און זאגט די מציאות איז אז ס'דרייען זיך זייער אסאך זבובים חודש תמוז, אזוי זאגט ער, ס'איז אסאך זבובים חודש תמוז, זאגט ער, און אין דעם חודש תוציאני מרשת זו, פון דעם פון דעם יצר. תמוז אב איז דאך ידוע וואס שטייט פון ארי הקדוש אז תמוז אב ברית כרתי לעיני עיני עיני יורדה מים דאס איז די אויגן אויף צו היטן די אויגן זאגט דער אמרי אמת ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה עיני דאס איז דאך תמוז אב זאגט ער איינער וואס היט תמוז אב אויף די אויגן ומה אתבונן על בתולה האט ער נישט וואס צו מורא צו האבן פון מזל אלול בתולה. און מעות בו אינו על פסילה, דארף ער דארף ער נישט מורא האבן פון מזל אלא על פסילה. זע היט די אויגן חודש תמוז אב, און צו זאגן אביסלע זמנים פון יראת שמים, פארשטייט זיך יראת שמים מיט א שמחה, ס'איז נאר מיט א שמחה, יא? נאר מיט א גרויסן שמחה, ווייל תמוז איז אויך ראשי תיבות תפאר ותרומם זכרך מלכנו, ווייל אך און וויי וואס איר טוט וואס מ'זעהט דא אין די פרשיות ווען ס'איז געגאנגען זאכן אן א שמחה, אוי! פון אנהייב אן פון פרשת בעלותך וואס האט זיך אנגעהויבן דארטן א ויבכו מיט די מתאוננים און ס'איז געווען ויחר בם אף השם, צו וואס איז געווען ביי די מרגלים דארטן ויבכו העם בלילה ההוא, צו וואס איז געווען ביי עדת קרח וילונו און צו וואס ס'שטייט די וואכעדיגע סדרה וירב העם עם משה וואס דאס האט געברענגט די אלע מריבות מיט וויינען מיט כעס וואס דאס האט געברענגט. נאר מיט א גרויסע שמחה, אבער מיט א גרויסע שמחה.

ביי אים איז נישטא קיין, איז אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. איינער וואס מאכט אבער גדרים לפנים משורת הדין איז יא דא ולא יחטא. כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא זאגט ער נאר צדיק וואס האט נישט קיין גדרים, וואס האט נישט קיין גדרים, ער מאכט נישט קיין לפנים משורת הדין, א צדיק, ער טוט נאר וואס מען טאר נישט. נאר וואס מען טאר נישט טוט ער נישט. איז אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. אבער איינער וואס מאכט גדרים אין יראת שמים. זאגט ער איז יא דא ולא יחטא, טייטש די מהרי"ט, דאס איז טייטש דוד המלך בעט אין תהילים שמרה נפשי פון חטא, היט מיך אפ פון א חטא, ואם תאמר הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, וואס בעטסטו מיר שמרה נפשי, זאגט ער אויף דעם זאגט דוד המלך כי חסיד אני ווייל איך מאך יא גדרים אין יראת שמים, אויף דעם איז יא דא, קען יא שייך זיין ולא יחטא.

כי חשבון עיר מואב זאגט ער חשבון איז געווען אז ס'איז געשטאנען בספר א גבול איז דאס געווען ס'איז געווען בספר א גבול און וואס איז געווען ס'איז א קליין שטעטעלע א קליין און דערפאר האט מואב נישט אריינגעלייגט דארטן קיין כוחות מ'האט נישט אבאכט געגעבן אויף דעם ווי ס'דארף צו זיין ווייל ס'איז א קליין שטעטעלע. אבער דער מואב האט נישט געכאפט, ס'איז טאקע א קליין שטעטעלע, אבער ס'איז דאך א גבול, און טאמער דו גיבסט דארט נישט אכטונג איז פארט ער אריין פון דעם גבול, ער פורץ דעם גבול. זאגט ער אים, און אזוי איז טאקע געווען, כי חשבון עיר מואב, און סיחון האט פורץ געווען דעם גבול, דעם חשבון, יא, ווייל ער האט דארט נישט געלייגט די כוחות, ווייל מואב האט נישט געלייגט, און אזוי האט ער כובש געווען גאנץ מואב. אזוי האט ער כובש געווען. אזוי האט ער כובש געווען. זאגט דער יערות דבש, וואס טייטש בואו ונחשב חשבונו של עולם? וואס איז טייטש א גבול? זאג נישט, אה, דאס איז א קלייניקייט, דאס איז גארנישט. ניין, זאלסט וויסן ווי קליין דאס איז, אבער ס'איז א גדר. און אז ס'איז א גדר איז דאס אלעס. על כן יאמרו המושלים בואו חשבון. זאגט ער, לערן פון חשבון, זאגט די יערות דבש אין חלק א' דרוש ה'. און זיך בואו ונחשוב חשבונו של עולם וואס הייסט עס א שמירה אין א גדר עס יאגט נישט מוותר זיין אויף קיין שום גדר נישט וואס איז דאס יא נישט מאך נישט אזוי ווייל וויסן ס'איז א גבול און דארט איז די יצר הרע דארט דארט האט זיך כובש געווען דורך נאר דורך דעם גדר גדר א גדר טייטש איז ווי עס נתרחק זיין מיטן מיט די רב חיים שמואלעוויץ פלעגט זאגן אז די גמרא זאגט אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות? נו בין איך שילדיג אז מ'הא א א אז ס'איז אריינגעפארן א רוח שטות? בין איך שילדיג? זאג נאר, א רוח פארט ווארפט אים אריין אין א בור, בין איך שילדיג? א רוח פארט אריין אין א בור, איז ער שילדיג? איז וואס בין איך שילדיג אריינגעגאנגען א רוח שטות? דו, יא, אוודאי ביזט נישט שילדיג, אבער דו נאר וואס דו ביזט, פארוואס האסט דיך נישט דערווייטערט הונדערט מעטער פון דעם בור. פארוואס ווען דו שטייסט הונדערט מעטער וואלט דער רוח נישט אריינגעווארפן? דאס איז די פראבלעם, ווי די גדר, ווי איז ווי איז די גדר? אה. און ווען מ'האט נישט מישא אין א שטן זאגט דער ספר חסידים ברענגט עס אין תיו תיו קוף צדיק ד' אז אויף גדר אין יראת שמים אויף א גדר איז שכר אויף דעי וועלט שכר מצוה בהאי עלמא ליכא אבער אויף א גדר אין יראת שמים איז דא שכר אויף דעי וועלט ער ברענגט דארטן דעם לשון אין ספר חסידים אמרו לזקן במאי הארכת ימים אמר היו אורחים בבית המרחץ, ס'איז געווען אין בית המרחץ, ס'איז געווען נאך מענטשן, ואני לא דיברתי בבית המרחץ, וואס איך ווייס אפילו דברים של חול, ואף על פי שמותר, אפילו ס'איז מותר, אבער איך האב נישט געוואלט רעדן, והואיל והוספתי לי גדר ותוספת, הוסיפו לי אויף שנותי. וואס איז דאס? וואו שטייט דאס? מ'טאר נישט, וואו שטייט דאס אז מ'טאר נישט, וואו שטייט דאס, אויף דעם הוסיפו לי ימים על שנותי.

זאגט די דברי שמואל, אז משה רבינו מאכט א קל וחומר, אויב פארן חטא העגל שטייט אין פרשת בשלח, והכית בצור, זאל שלאגן דעם שטיין, איז געווען פארן חטא העגל, איז נאכן חטא העגל אוודאי דארף מען שלאגן דעם שטיין. זאגט די דברי שמואל, דער רבונו של עולם זאגט, דער קל וחומר איז מופרך מעיקרא, פאר א חטא דארף מען טאקע שלאגן דעם שטיין, אבער נאך א חטא א מענטש טוט תשובה, ווערט ער דאך אסאך העכער. ער ווערט אסאך ווייל התחזקות נאך א נפילה איז נאך אסאך גרעסער, התחזקות, התחדשות, התחזקות נאך א נפילה איז אסאך גרעסער, יעצט דארף ער שוין נישט שלאגן דעם שטיין, יעצט איז גענוג צו רעדן דעם שטיין, ווייל דאס איז אסאך גרעסער. ברוח הדברים האלה זאגט דער שפת אמת אויכעט, א מורא'דיגע ווארט, אז די וואך, ווייסט דער עולם ווייסט אז די וואך איז אויך דא שירה, אז ישיר ישראל, עלי באר, אזוי שטייט די וואך. דער שפת אמת א מאמר נורא נוראות. ער זאגט ווי איז מוש, ווי משה רבינו? יעדן טאג זאגסטו אז ישיר אז ישיר משה ובני ישראל. היינט זאגסטו נישט אז ישיר ישראל, ווי איז משה רבינו? האט ער א פחד פון א ווארט. ער זאגט אז די שירת הים איז געווען פאר'ן חטא העגל. איז משה ובני ישראל איז געווען גלייך. זיי קענען שטיין צוזאמען. אבער די שירה די וואך עלי באר איז געווען נאכ'ן חטא. נאכן חטא און אידן האבן תשובה געטון, קען משה רבינו דא נישט אריינגיין ווייל אידן זענען געווארן אסאך העכער. א פחד. ער האט השגות משה רבינו. אבער ער איז געווארן אז א איד, א איד טוט תשובה נאך א נפילה. זאגט ער ווערט ער אזוי גרויס משה רבינו קען דא נישט אריינגיין כביכול. אשריכם ישראל א איד טוט תשובה און יעדן יו ט חודש תמוז מען גיבט זיך א יו ט אויס איינער איז שפת אמת. דאס זאגט דער שפת אמת. פריער געוואלט די דברי שמואל. ווי גרויס ווען א מענטש איז זיך מחדש, מחדש. ווי זאגט דער בנין דוד דארט אין די גמרא, שמח בחור, שמח בחור בילדותיך, ויטיבך לבך בימי בחורותיך, ודע כי על כל אלה יביאך האלקים במשפט, וואס זאגט די גמרא? די גמרא זאגט אין שבת סמך ג', עד כאן דברי יצר הרע, מכאן ואילך דברי יצר טוב. זאגט ער, עד כאן טראכטן וואס איז געווען, דאס איז יצר הרע. מכאן ואילך, א נייע מלך, דאס איז יצר טוב. עד כאן טראכטן וואס איז געווען דאס איז יצר הרע. מכאן ואילך, פון יעצט, דאס איז א יצר טוב. אזוי זאגט די בת עין די וואך, א מאמר נורא, ער איז מסביר מיט דעם די בת עין, אז דאס איז די טייטש,

אבער די בת עין וויל אים מסביר זיין ס'איז דאך עפעס, ס'וויל דאך אונז עפעס אויסלערנען. גייט די בת עין מיטן דעת הרמבם, ס'איז ידוע, איר ווייסט אז די ראשונים, די רמבן, ער זאגט די וואך, אין תורה שטייט נישט די חטא. אין תורה שטייט נישט די חטא. און דערפאר איז דא אזויפיל דעות אין ראשונים. דעת הרמבם, אז וואס איז געווען די חטא? וואס האט געזאגט שמעון האמורים? וואס זאגט שמעו נא המורים? א כעס, דער רמבן איז זייער מחולק אויף דעם. גיי דא, אבער בכל אופן דעת הרמבם איז ווייל ער האט געזאגט שמעו נא המורים. גייט די בת עין א טריט ווייטער. זאגט ער וואס איז געווען דער חטא? אז משה רבינו האט געהאלטן אז איך האב געזאגט שמעו נא המורים, איז די צינגעלע מיין געווארן פגום, איז איך קען שוין נישט רעדן צום שטיין און געענדיגט. מיין דיבור איז שוין געווארן פוגם. גייט ער יעצט א טריט ווייטער, וואס איז געווען דער חטא? דער חטא איז געווען ווייל דער ערשטער יסוד פון א אידן אז מיט איין תשובה ווערסטו באנייט אינגאנצן, אויב אזוי האסטו יא געקענט רעדן צום שטיין, דאס איז געווען דער חטא. פארוואס פארשטייסטו נישט אז מען ווערט באנייט אינגאנצן? דאס וויל די תורה פון אונז וויסן, ראש חודש, מען ווערט באנייט אינגאנצן, באנייט אינגאנצן.

וואס איז די פתרון די שלאגן? ער האט גערעדט און עס איז נישט געגאנגען, פארוואס האט ער נישט געפרעגט דעם רבונו של עולם וואס צו טון? זאגט ער די זעלבע ווערטער אבער א מורא'דיגע ווארט, ער זאגט אזוי, אז דער רבונו של עולם, ער זאגט משה רבינו האט זיך געדרייט מיט א מטה נאך פון מצרים, משה רבינו האט זיך געדרייט מיט א מטה אין מצרים, אין קריעת ים סוף איז געווען מיט א מטה, קריעת ים סוף איז געווען מיט א מטה, ער איז געווען קריעת, אין מצרים איז ער געווען מיט א מטה, מלחמת עמלק האט ער געהאלטן א מטה, אין והכית בצור איז געווען מיט א מטה געשלאגן צו, אלץ איז געווען מיט א מטה, האט געארבעט אין מצרים, קריעת ים סוף, מלחמת עמלק, אלץ מיט א מטה, אלץ געשלאגן מיט א מטה אין די תורה, ביז מתן תורה. רבי שלמה קלוגער די רגע וואס מען האט געגעבן די תורה איז דא געווארן אזא גרויסע כח אז א מענטש דארף נישט שלאגן, די ווארט. א מויל וואס רעדט תורה מיט דעם דעם מויל מ'דארף שוין גארנישט די מויל רעדט א שטיין וואס גייט ארויס וואסער ס'איז אלץ ווארט משה רבינו זאגט ער נאך וואס ער האט געזאגט שמעו נא לדעת הרמבם אז שמעו נא המורים דאס איז געווען דער חטא פארוואס האט ער געזאגט שמעו נא המורים פאר כלל ישראל זאגט רבי שלמה קלוגער אז משה רבינו האט געהאלטן אז ווייל איך האב געזאגט שמעו נא המורים איז מיין דיבור געווארן וועל איך צוריק גיין צום מצב פון פאר מתן תורה מען דארף יא שלאגן דערפאר האט ער געשלאגן. ווייל ער האט געהאלטן אז ער וועט צוריק גיין צום מצב פון פאר מתן תורה ווייל איך האב געזאגט שמעו נא המורים. זאגט ער דאס איז געווען דער חטא. כביכול ווייל א איד דארף וויסן מיט א הרהור תשובה ווערסטו באנייט אינגאנצן. דו האסט יא געקענט רעדן. קענסט יא רעדן. ביסט ווייטער אין דעם מצב. דו ביסט ווייטער ביסט נישט געפאלן צום מצב פאר מתן תורה. ביסט יא אין דעם מצב. מיט א הרהור תשובה ווערסטו באנייט אינגאנצן. ווער האט השגות אין משה רבינו, ווער קען האבן השגות? אבער אבער די געדאנק, פאר אונז, פאר אונז די געדאנק, מען ווערט באנייט אינגאנצן, מען איז א נייער בחור, א נייער אינגעלע, מען ווערט באנייט אינגאנצן, זאגט רב צדוק אזא שארפע הגדרה, ער זאגט, ער זאגט וואס איז די אמת'ע תשובה, וואס הייסט דאס תשובה? ס'איז אביסל א שארפע הגדרה, ער זאגט אז די אמת'ע תשובה הייסט

די גיי דארטן ווייטער, יענער וויל דיך נאר אראפלאזן די נאז, די גיי ווייטער. אזוי זאגט מען אויך, רש"י זאגט דאך, אין לך רשות להרהר אחריה, פרעגן דאך אלע די קשיא, ס'איז דאך יא דא א טעם, זאת חוקת התורה, יא, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל, מה טעם יש בה, לפיכך אמר גזירה היא אין לך רשות להרהר אחריה, דאך יא דא א טעם, ר' משה הדרשן, תבוא אמו ותקנח. ביטע דאס איז דאס דער שטן וויל דיר זאגן אט דעם טעם אה האסט געזינדיגט געזינדיגט געזינדיגט זאלסט טראכטן פון די זינד ניין ס'איז א גזירה אין לך רשות להרהר אחריה זאג אים ס'נישטא איך בין א צדיק הדור ער וויל דיר דערמאנען די טעמים פארשטייסט זאגן די ראדזינער האט געזאגט די וואכעדיגע סדרה א מת איז דאך אבי אבות הטומאה א מת די גרעסטע טומאה אבי אבות פארוואס ווייל ער האט נישט קיין האפענונג ווייל ס'איז נישטא קיין האפענונג. יאוש דאס איז אבי אבות הטומאה. איך זאג נישט יעצט קיין שיעור אין בית עלמין. וויסן דא אז א לעבעדיגער חלילה וחס איז זיך מייאש איז דאס אבי אבות. אז דו ווייסט נישט קיין התחדשות א באנייטונג. זיך באנייען. ווי הייסט יאוש דאס איז אבי אבות הטומאה. דאס איז אבי אבות הטומאה. זאגט דער ראדזינער אז דערפאר וואס איז דער תיקון צו דעם טומאה? פרה אדומה ווייל פרה אדומה איז אמונה, זאת חוקת התורה, מיט אמונה ביסטו מטהר דעם אבי אבות. די אבי אבות איז ווייל ער איז זיך מייאש. יעדע זאך ווען ער איז זיך מייאש דאס איז אבי אבות הטומאה. און די תיקון אויף דעם איז דאס, וואס איז די טהרה אויף דעם? דאס איז דער אמונה, זאת חוקת התורה, מ'איז זיך מטהר. פארקערט, אזא לשון זאגט דער שפתי צדיק, ער זאגט עיקר הלימוד מאפר הפרה, אז נאכדעם וואס עס ווערט פארברענט איז געווארן אש, ואין הוה אמינא שיהיה עוד מה מזה, עס איז פארברענט, ס'איז אש, ערשט יעצט איז דאס מטהר טויזענטער אידן זאגט ער, דאס איז א לימוד פאר אידן, ער זעט ער האט צוקלאפט, צושאסן, צונאשעוועט, יעצט זאלסטו וויסן, ואין הוה אמינא שיהיה עוד מזה, מה נעשה כל העניין שמטהר כל ישראל? שמטהר כל הטמאים ואלפים מישראל שנטמאו יש להם טהרה על ידי האפר הזה. זאגט ער כמו כן יש לכל יחיד מישראל לחזק את עצמו שלא לייאש את עצמו שטענדיג וויסן יש לו תקנה. יעדן מאל. יעדן מאל מ'קוקט נישט אויף צוריק, מ'נעמט נאר, מ'נעמט נאר להלכה ולמעשה. איינער האט אריינגעשיקט א בריוו אזוי, עפעס א גרויסע מגיד שיעור אין ניו יארק, גאר א חשוב'ע ישיבה דארט. ער שרייבט מיר, איך פארליין דעם בריוו וואס ער שרייבט, לפני כמחצית השנה בחודש כסלו ראיתי מעשה נפלא מובא בבאר הפרשה. און א מעשה נפלא אין ווער שרייבט דא? וואס? בבחור מבוגר? ער שרייבט אז עס געווען א מעשה אין באר הפרשה אז א עלטערע בחור שמחמת כמה סיבות התעכב מאוד למצוא האט נישט געטראפן דעם שידוך און בעזרת השם יתברך בא בקשרי אירוסין בליל שישי אור לי"א כסלו אור לי"א כסלו איז ער געווארן א איז ער געווארן א חתן, אז הראה אחיו הקטן כבן עשר שנים ער האט א ברודער פון צען יאר אלט, ווען ער נאך וואס ער איז א חתן געווארן האט דער אינגל פון צען יאר אים ארויס גענומען א צעטעלע אין די צעטעלע איז געשטאנען כ"א מרחשוון מוצאי שבת קודש אור ליום ראשון חיי שרה שרייבט ער אני דער אינגל שרייבט אני מקבל על עצמי לקרוא קריאת שמע בכוונה מתוך הכתב ער נעמט זיך אונטער לייענען קריאת שמע שעל המיטה מתוך הכתב, בתנאי שעד י"א כסלו אחי מתארס, השם יעזור שיתקבלו התפילות. און אזוי געשטאנען און שמע אלוקים לקול הנער, און י"א כסלו איז ער טאקע א חתן געווארן. ש. דאס די מעשה זאגט ער האט ער געזען אין באר הפרשה, שרייבט ער דא אין בריוו אזוי, סיפרתי מעשה זה, דער מגיד שיעור שרייבט סיפרתי מעשה זה בסעודת שבת שבביתי. איך האב דערציילט ביי מיר אין שטוב, והנה בני שאף הוא בן, איך האב א יונגל וואס איז אויך גראדע אלט צען יאר, און שמע זאת, וקיבל על עצמו, ביום ראש חודש שבט, ראש חודש שבט האט ער מקבל געווען אותה קבלה די זעלבע קבלה, א וואס שבמשך שלושים יום הבאים יקרא קריאת שמע שעל המיטה מתוך סידור, לזכות אחיו בני הבחור החשוב המוכתר בכל מידה טובה, שכבר נמצא זמן רב בעסק השידוכים ולא זז מאומה. וואס ער איז שוין לאנג אין שידוכים און ס'רוקט זיך גארנישט, האט ער מקבל געווען ראש חודש שבט אויף דרייסיג טעג. והנה, שרייבט ער, באמצע הל' יום אינמיטן די דרייסיג טעג, אירע שהנער היה עייף מאוד בלילה טרם עלותו על יצועו, פאר ווען ער איז ארויף אויפן בעט איז געווען מאדנע פארמאטערט, ושכח מקבלתו, ער איז גלייך אנטשלאפן געווארן. ויהי בבוקר נזכר מה שהוא לו והוא לו, ובא לבכות, געקומען צו וויינען צום טאטן, שכך אירע לו, ער האט פארגעסן דעם קבלה נעכטן, ורצה, ער האט אים געוואלט בארואיגן, האט ער אים געזאגט בני היקר, אל תישבר ואל תשבור את הקבלה, דו ווער נישט צעבראכן און צעברעך נישט די קבלה, נאר לא אירע מאומה, המשך במנהגך הטוב, זיי מא אלא שתקבל על עצמך להשלים יום כנגד יום, האסט פארפעלט א טאג, וועסט משלים זיין ל' אלף, ווען איז ל' אלף שרייבט ער מיר?

איך האב דערציילט די מעשה, פשוט איז מיר געפאלן די מעשה וועגן א אנדערע נקודה, ערשטנס, מען קוקט נישט אויף נאמבער, עי, ווייסט דאך א קבלה, די עולם האט דאך קבלות, אה, דער הלכה, וואס נישט, בחורים האבן דאך קבלות, איז אינמיטן נישט געגאנגען, ארלעדיגט, תעזבני יום יומיים אעזבך. דו זיי ממשיך און זעהט די ישועה איז אנגעקומען ב' אדר, אינטערעסאנטע מעשה, הא? זאת חוקת התורה רבותי. זאת חוקת התורה. אלי זאגט זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. אז דער ערשטער חוקה איז ציווה השם לאמור לאמור. אמירה רכה. יעדע זאך תורה'דיג זאל זיין אמירה רכה. אמירה רכה. ווייך גערעדט. זיס גערעדט. געשמאק גערעדט. אז ציווה השם לאמור. זיס גערעדט. דא איז דא א אינגערמאן דא ביים שיעור א גרויסע מרביץ תורה רבי יוסף מאיר שווארץ ער איז א מרביץ תורה שוין צענדליגע יארן צענדליגע יארן א גרויסע מרביץ תורה ער האט דערציילט רבי יוסף מאיר אז ליל שבת איז רבי אברהם גענעכאווסקי זכרונו לברכה פלעגט אריינקומען צו זייער בית מדרש אסאך מפעם לפעם פלעגט ער אריינקומען צו זיי אין בית מדרש איז רבי יוסף מאיר'ס טאטע פלעגט שטענדיג זאגן ער הייסט ר' מרדכי שווארץ, ר' מרדכי האט געבעטן שפעטן שטענדיג רבי אברהם גנחובסקי אפשר פארהערט איר אים, גיט אים א. רבי אברהם גנחובסקי דער גאון ישראל, זאגט רבי יוסף מאיר, שטענדיג האט ער אים פארהערט, האט אים נישט פארהערט, האט אים נישט געפרעגט קיין שאלה, נאר א שאלה וואס איז שנוי במחלוקת. ווייל טאמער טוט ער זאגן עפעס זאל ער קענען זאגן אמת, זאל ער זאל נישט בלייבן לעקיש, ער זאל נישט בלייבן, ער האט אים קיינמאל נישט געפרעגט א שאלה וואס איז נישט אין דעם א מחלוקת, שטענדיג האט ער אים געפרעגט וואס איז יא אין דעם א מחלוקת, האט ער געזאגט, האט ער געזאגט יא, אה זייער גוט אזוי האלט ר' מאיר, און וואס האלט רבי עקיבא, ער זאל נישט בלייבן קיינמאל נעבעך אינגאנצן, דער רבי יוסף מאיר, משהמרביץ צוריק צענדליגע צענדליגע יארן. און ער זאגט ער האט עס גענומען מיט זיך אויכעט, און קיינמאל פארהער האט ער נישט געקענט א זאך וואס איז נישט אין דעם א מחלוקת. איך קען עס נישט זאגן לעבן אינגלעך אלע וועלן לויפן צו זיין כיתה דארטן, אבער ער פרעגט נישט קיין קינדער ווער זאת חקת התורה אשר ציוה השם לאמור לאמור אמירה רכה אז דאס איז חקת השם זיין בשפה רכה שפה רכה אין אלע עניינים און אלע מובנים. די חתם סופר זאגט די וואך, זאגט די הייליגע חתם סופר, און אונז האבן מיר נישט קיין השגות האט מען שוין געשמועסט אונז האבן מיר נישט קיין השגות אבער וואס איז די געווען די חטא פון שלאגן די שטיין און רעדן צום שטיין וואס א נפקא מינה צו רעדן צו שלאגן דער רבונו של עולם זאגט ודיברתם און ער האט געשלאגן וואס א נפקא מינה וואס איז די ענין פון רעדן צום סלע זאגט דער חתם סופר א מורא'דיגע ווארט ער זאגט אזוי ער ברענגט צו דעם פריערט א מדרש הובא בפרשת דרכים דרוש ח א באקאנטע מדרש אז ווען משה רבינו גייט אריין אין ארץ ישראל וואלט נישט חרוב געווארן די בית המקדש פארוואס ווייל מען וואלט נישט געדינט קיין עבודה זרה. אז משה רבינו איז דא דינט מען נישט קיין נישט קיין דין קיין עבודה זרה וואלט נישט חרוב געווארן די בית המקדש פרעגט די הייליגער חתם סופר עבודה זרה טאקע נישט אבער שנאת חינם איז יא געווען אפילו מיט משה רבינו איז דאך געווען א קרח אפילו לעבן משה רבינו ממילא פרעגט די חתם סופר די בית המקדש השני איז דאך חרוב געווארן פון שנאת חינם איז ממילא איז די מעשה, מילא מקדש ראשון וואלט טאקע נישט חרוב געווארן, ווייל עבודה זרה וואלט נישט געווען ביי משה רבינו, אבער שנאת חינם איז דאך יא געווען לעבן משה רבינו זעט זיך ביי קרח, און ממילא איז איז איז פארוואס וואלט וואלט דאך די צווייטע בית המקדש יא חרוב געווארן פרעגט דער חתם סופר. דער חתם סופר א מורא'דיגע ווארט, זאגט ער דערפאר האט דער רבונו של עולם געהייסן משה רבינו רעדן צום שטיין, וואס איז דאס די לשון הרמב ם אין הלכות טומאת צרעת פרק טז הלכה יוד אז די בראך פון די בעל הלשון איז אז ער זאגט מה עשיתי רק דיברתי. מה עשיתי רק דיברתי, כ'האב גארנישט געטון, רק דיברתי, און ער ווייסט נישט וואסער בראך ער האט געמאכט מיט די רעדן. האט דער אייבערשטער געזאגט צו משה רבינו רעדן צום שטיין, ווייל ער האט געוואלט אז כלל ישראל זאל זען אז מיט א ווארט, מיט א צונג גייט ארויס אזא וואסער פאר גאנץ כלל ישראל, מיט א ווארט, וועט מען וויסן וואס הייסט דאס א ווארט, אז מ'קען מחיה זיין גאנץ כלל ישראל מיט א ווארט. וועט מען וויסן ווי מען דארף אכטונג געבן אויפן צינגל אויך, נישט רעדן קיין נישט גוט ווארט, אז מען קען מאכן חרבונות. און ממילא ווען ער וואלט גערעדט צום שטיין, וואלט מען געוואוסט וואס הייסט עס א דיבור, וואלט נישט געווען קיין שנאת חינם, וואלט די צווייטע בית המקדש אויך נישט חרוב געווארן, וואלט משה רבינו געקענט אריין גיין אין ארץ ישראל. אבער היות אז ער האט נישט גערעדט צום שטיין, ער האט געשלאגן צום שטיין, האט דאך דער עולם נישט געקריגן דעם מסר. וואס דאס הייסט א דיבור, ממילא איז דאך דא שנאת חינם, מוז דאך דער צווייטער בית המקדש חרוב ווערן, און ממילא קענסטו נישט אריינגיין אין ארץ ישראל, זאגט דער חתם סופר. טענה'ט דער חתם סופר אזוי, יען לא האמ, ויאמר השם אל משה ואל אהרן, יען לא האמנתם בי להקדישני. דער רמבן זאגט האמנתם איז מלשון הפעיל, און כ'האב נישט אריינגעברענגט אין אמונה. זאגט דער רמבן. ה האמנתם, ווייל איך האב נישט אריינגע. איז גייט דער חתם סופר זאגט דער חתם סופר יען לא האמנתם איר האט נישט אריינגעברענגט די אמונה וואס דאס הייסט א דיבור. איר האט נישט פארשטאנען וואס הייסט א דיבור אזוי ווי מען זעט מיט איין ווארט וואס עס ווערט מים רבים. הא? האב איך געזען איין עליה וואס האט דארטן געמאכט אזא אזא א תחיית המתים דארטן פון איין עליה דארטן? יא, האמער נישט קיין השגות אבער מען זאגט נאך א מאמר, מען זאגט עס יעדן יום חמישי בשבת, אבחנך על מי מריבה סלה, אין משה רבינו האמער נישט קיין השגות און מען קען נישט האבן קיין השגות, אבער מען זאגט אבחנך על מי מריבה סלה, וואס הייסט אבחנך, דער באשעפער זאגט צו יעדן אידן אבחנך על מי מריבה סלה, מי מריבה איז געווען איין מאל ביי משה רבינו. איינמאל ביי משה רבינו, וואס האט עס מיט אונז? דער רבונו של עולם איז בוחן יעדן מענטש על מי מריבה סלה שטענדיג? שטענדיג בוחן, רבונו של עולם איז בוחן א יעדן מענטש, וואס האט עס מיט אונז? וואס איז שטענדיג? דער מי מריבה, וואס איז געווען דארטן מי מריבה? דער אייבערשטער האט אים געזאגט רעדן צום שטיין, און ער האט געשלאגן דעם שטיין. דער יעדער איד ווען ער באגעגנט זיך מיט עפעס א שטיין, מיט עפעס א שוועריגקייט, מיט עפעס א שטיין. איז דא אמאל איינער וואס רעדט צום שטיין, רעדט צום איי, רעדט פון אייבערשטן, רעדט אמונה, רעדט צום אייבערשטן, רעדט פונעם אייבערשטן, ער פארשטייט אלץ פון אייבערשטן, ער רעדט צום אייבערשטן. איז דא איינער וואס הייבט אן צו שלאגן, מען שלאגט זיך, מען שלאגט אלעמען, די גאנצע שטוב אויף רעדער. אבחנך על מי מריבה, די בחינה על מי מריבה, די טעסט, די בחינה, גייט יעדער איינער אריבער סלה א גאנץ לעבן. ווען ער גייט, ווען ער באגעגענט זיך מיט א שטיינדל, ס'איז אמאל אזא שפיציגע שטיין אפילו, מיט עפעס א שטיין, מיט עפעס א שוועריגקייט, גאר א שוועריגקייט, און דא איינער וואס הייבט אן צו רעדן, רעדן צום שטיין, רעדט פונעם אייבערשטן, רעדט צום אייבערשטן, און דא איינער וואס הייבט אן צו שלאגן, שלאגט זיך, שלאגט יענעם. האט זיך געטראפן אמאל עפעס א ליבאוויטשער מיט רבי שמואל שפירא, און דער ליבאוויטשער האט גערעדט פון אלוקות, פון געטליכקייט, פון אלוקות,

דער חידושי הרי"ם זאגט אז די ענין דא פון ודברתם אל הסלע איז געווען ווי דאס איז דא א באקאנטע חזל וואס אלע קענען עס איז דאך א סגולה צו טרעפן די מציאות אמר רבי בנימין הכל בחזקת סומין עד שבא הקדוש ברוך הוא ומאיר את עיניהם וואס איז טייטש אין דעם מען זאגט עס איז יענער זאגט איך זאג עס אזויפיל מאל איך טרעף נישט ער מיינט עפעס א לחש מיינט ער דאס איז געזאגט געלערנט זאגט די חידושי הרי"ם די לשון זיינע איז אזוי. כי לעולם כל הנצרך לכל בריה, יעדע זאך וואס דו דארפסט, א שידוך, א קינד, א ישועה, געלט, וואס דו דארפסט, כי לעולם כל הנצרך לכל בריה, מוכן בכל מקום ובכל עת, בכל מקום ובכל עת איז דאס מוכן, רק שמוסתר מעין הגשמי, וכשהקדוש ברוך הוא מאיר עיניו, רואה שהכל לפניו. דאס איז טייטש אמר רבי בנימין הכל בחזקת סומין, ס'איז עין הגשמי דאס מיר, ווייל די ישועה וואס דו דארפסט איז איז גרייט בכל מקום און בכל עת, דארפסט נישט פארן דארטן און דארפסט נישט ווארטן אויף דעמאלטס, בכל מקום ובכל עת איז דאס גרייט, נאר ס'איז מוסתר מעין הגשמי, ס'איז הכל בחזקת סומין עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם, זאגט דער חידושי הרי"ם אז דאס איז געווען די ענין ביי ודברתם אל הסלע. ווייל מען זאל גלייבן זאגט דער חידושי הרי"ם אז די מים איז מוכן אין דעם סלע דא אין דעם שטיין זעסט דא א שטיין אין דעם שטיין איז דא גרייט וואסער אין דעם שטיין בכל מקום וכל עת גרייט דיין ישועה דארפסט נאר בעטן זאל די האט איינער געזאגט פארן נתיבות שלום האט געשריגן איי איז א שווערע מצב ווייסט נישט מאין יבא עזרי האט ער זיי ממשיך עזרי מעם השם שטייט גלייך די תשובה וואס איז די געדאנק ער וויינט מאין יבא עזרי די תשובה גלייך עזרי מעם השם

תגבורת אדומה תמימה תגבורת הדינים ווייסט פארוואס? ווייל לא עלה עליה עול ווייל אלעס גייט גלאט ווייל יסורים ווען א מענטש גייט אריבער שוועריקייטן נעמט עס אוועק די דינים ווייסט פארוואס אדומה תמימה זאגט ער פארוואס אזא תגבורת הדינים אשר לא עלה עליה עול ווייל ער גייט נישט אריבער קיין שום שוועריקייט די לשון זאגט ער לפי שלא עלה עליה עול זאגט ער כי העול ימתק הדינים זאגט דער אור החיים הקדוש בסוד מאמרם יסורים ממרקין כל עוונותיו של אדם שהם בחינת הדינים אין יעדן שוועריקייט, נאר וואס ס'איז נאר נישט, אין יעדן פרה אדומה תמימה דארטן איז באהאלטן דיין ישועה. ס'איז איינער אריינגאנגען צו הרב שך האט ער אים געזאגט אז ער האט רדיפות, ער איז א שטארקער נרדף געווען, השם האט אים אויס געהאט רדיפות, האט ער אים מחזק געווען, האט ער אים געזאגט זאלסט וויסן כהרף עין, תשועת השם כהרף עין, אין א מינוט קען דיר ווערן אזוי פארקערט און לעכטיג.

דו זאלסט נאר גיין צום אייבערשטן. זאגט דער דברי ישראל, ער זאגט דארטן אויף א פסוק אין פרשת ויגש, שטייט דארטן ולא יוכל יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו. זאגט ער עצה להיוושע בדבר ישועה ורחמים לכל הדאגות העומדות על האדם.

היא להתאפק עוד עד יעבור זעם ולא יהיה דוחק את השעה. זאגט ער וזוהי די עצה לכל הניצבים עליו היינו לכל הדאגות העומדים על עבודה. דאס איז א עצה אויף אלע דאגות, לכל הניצבים. אז שטענדיג זיך להתאפק לא ל. ביים דאווענען זאלסטו דאווענען אויפן גרעסטן פארנעם, אבער גלייך נאכן דאווענען, רואיג, לא לדחוק את השעה. עצה להיוושע בדבר ישועה ורחמים, לכל הדאגות העומדים על האדם היא להתאפק ולא לדחוק את השעה. זאת חוקת התורה. אור החיים הקדוש איז שוין פארנומען אז עס הייסט חוקת התורה. חוקת התורה זאגט ער ווייל ער זאגט אז דער מקיים זיין חוק בלי טעם דאס ווייזט דאך אמונה. און דאס באווייזט אז דער מענטש האלט ביים מקיים זיין די גאנצע תורה ווייל זיי זעט ער קען מקיים אפילו אן קיין טעם. וזה לך האות זאגט ער, דער מקיים אפילו אן א טעם. דאס איז דאך אריינצוברענגען דעם אמונה חוק בלי טעם. זאג רבי חיים בריסקער האט אמאל געזאגט פאר זיין זון פאר בריסקער רב אז אמונה הייבט זיך אן ווי ווי די שכל פארשטייט נישט ווי די שכל פארשטייט דאס איז נישט אמונה ווי די פארשטייסט נישט דארטן הייבט זיך אן אמונה זאת חוקת התורה דאס דאך דאס דאך דער דער אלף בית פון דעם פון דעם אידן דער אמונה דאס דאך אלף בית ווי זאגן זיי וויפיל גימטריא קוה קוה הונדערט עלף וויפיל איז אלף אלף, אלף למד פ', הונדערט עלף, און דאס איז די אלף פון א אידן, קוה. די קיווי, די התחזקות, וואס הייסט התחזקות? די לשון, די ווילנא גאון זאגט עס אין דברי אליהו אין ברכות מ"ח, ר' מאיר אומר זאגט די גמרא, מנין שכשם שמברך על הטובה כך מברך על הרעה, הערט א לשון די ווילנא גאון זאגט, היינו. וואס הייסט עס כשם שמברך על הטובה כך מברך על הרעה? היינו זאגט די ווילנא גאון שאם יבא לאדם איזה רעה ידמה בעצמו שהיא טובה, ער זאל מאכן ער זאל גלייך זאגן ברוך השם כאילו ס'איז א טובה, וואס איז טייטש? איז ער מסביר און והטובה היא לפי ערך הרעה, כגון שאם אבד ממנו סלע אחד, האט זיך פארלוירן א סלע, ידמה בעצמו שמצא סלע אחד, ער האט געטראפן. ואם אבד שני סלעים, ידמה בעצמו כאילו מצא שני סלעים. וכן בכל דבר רע ידמה בעצמו שהרע ההוא הוא טוב. ווי אזוי? זאת חוקת התורה. אמונה. און דאס איז שפעטער זעהן. ער שפעטער זעהן פון דעם בין געבט ארויס האניג. ער שוין זעהן שפעטער. אלץ איז צו זעהן שפעטער. זאגן איינער איז געגאנגען איינער האט געזיכט א דירה נו ער האט געטראפן א דירה און געצאלט א פרייז צומארגנס וואס האט געחתמעט אויפן דירה צומארגנס איז ער געוואר געווארן אז ס'איז דא א בעסערע דירה א גרעסערע דירה אסאך נענטער ווי ער האט געקויפט די דירה איז ווייט אסאך נענטער א גרעסערע דירה פאר אסאך א ביליגערע פרייז ס'איז אים נישט גוט געווארן ער דארף נישט מסביר זיין געווארן זייער נישט גוט ער איז געלאפן צו ר' מרדכי שווארץ האט אים דערציילט אז ער איז אמאל אריינגעגאנגען צו הרב דעסלער, און ער האט אים דעמאלטס געזאגט א אנדערע טעות וואס ער האט געהאט, ער האט געמאכט א טעות מיט א שידוך, מיט שידוכים. מיט א שידוך. האט ער געזאגט, הרב דעסלער האט אים געזאגט, לאזט! די טעות איז דאך אויך פון הימל! דער טעות איז דאך אויך פון, דער טעות איז אויך פון הימל. האט ער אים געזאגט, האט ער אים געזאגט אזוי, איך האב א ראיה אז דיין טעות פון קויפן די דירה איז די הימל, איז פון הימל, וואס איז די ראיה? ווייל ווען ביסטו, ווען ביסטו געוואר געווארן אז ס'איז דא א גרעסערע דירה אויף א ביליגערע פרייז און נענטער? ווען? א טאג נאכן חתמ'נען, יא? א טאג נאכן קויפן. און זעסט נישט אז ס'איז פון הימל? האסט דאך געקענט נעכטן געוואר ווערן פון דעם. אזוי צחוק א סאטור. ס'איז א איד.

איז אריינגעגאנגען צום רעבן האט אים געבעטן נעמען וואס אויס, די קדמונים ברענגען שוין דאס מא די מעשה, האט ער אים געזאגט וואס דארפסטו עס האבן, וואס דארפסטו האבן די שיחות, דו דין דעם אייבערשטן מיט תמימות, וואס דארפסטו עס האבן, ער האט אים געפעגעט דעם רעבן ער זאל אים אויסלערנען, האט ער אים אויסגעלערנט, ער האט אים אויסגעלערנט, און ער האט געקענט שיחות חיות. שיחות בהמות חיות ועופות, ער איז אריין ויהי היום, ער איז אריין געגאנגען געבן צו עסן פאר די אקסן, און ער הערט עפעס א אקס קרעכצעט, און א צווייטער אקס פרעגט אים וואס קרעכצעסטו? האט די אקס אים געענטפערט, ווייל איך האב געהערט א כרוז פון הימל אז ס'גייט ארויס א מגיפה אין די אלע אקסן, אין אלע אקסן, שוין ער האט דאך געקענט שיחות שוורים, און ער האט געהערט אזא, איז ער געגאנגען גלייך פארקויפט אלע אקסן, ער זאל נישט, ס'גייט דאך א מגיפה, יא, פארקויפט אלע אקסן. פש, איך בין צופרידן, סאיז גוט וואס איך האב געלערנט שיחות שוורים, איך קען א, איך האב פארקויפט אלע אקסן און געראטעוועט די געלט, פיין. זאגט ער שפעטער נאך א חודש איז ער אריינגעגאנגען געבן עסן פאר די עופות, גיט ער עסן פאר די עופות, הערט ער עפעס א תרנגל האט ער געקענט שיחות עופות אויך, הערט ער ווי א תרנגל דערציילט אז סגייט דא זיין א שדפון אין אלע פעלדער פון דעם באלעבאס, א שדפון אין אלע פעלדער, איז ער געגאנגען שנעל און פארקויפט אלע פעלדער. פש, זעסט טעמעס איך האב געלערנט? כ'האב פארדינט די פעלדער, פארדינט די שוורים. ויהי היום, זאגט ער, ויבוא איש לעשות מלאכתו, וישמע קול בעל חי מצטער כלומר, ער הערט איין בהמה שרייט, עפעס א בעל חי, האט ער געקענט, האט ער געקענט, וואס שרייט ער? אז בקרוב יסתלק מאיתנו בעל הבית, אז ער גייט אוועק פאר די צייט, ער גייט, ער גייט שטארבן די באלעבאס. ויחרד חרדה גדולה עד מאוד וירץ אל רבו איז ער געלאפן צום רעבן ער האט יעצט געהערט פון די בעל חי ער גייט שטארבן ויצעק אליו בבכי ותחנונים הושיעה אדוני הושיעה וואס טוה איך דא כי סר אלי מר המות ויען אותו רבו האט דער רבי אים געענטפערט כ'האב דיר דאך געזאגט דין דעם אייבערשטן מיט תמימות וואס דארפסטו די שיחות שוורים ווען דו קענסט נישט קיין שיחות שוורים וואלטן אלע אקסן געשטארבן. ווען דו קענסט נישט שיחות עופות וואלטן אלע פעלדער געגאנגען שדפון און דאס וואלט געווען א כפרה אז דו זאלסט בלייבן לעבן ווייל ס'שטייט אין זוהר הקדוש אית מאן דפרע בגופיה ואית מאן דפרע בממוניה דא איינער וואס צאלט מיטן גוף און דא איינער וואס צאלט מיט די געלט ווען דו קענסט נישט די שיחות שוורים וואלטן אלע שוורים געשטארבן אלע פעלדער געגאנגען און אזוי די צער הנזק וואלט געווען די כפרה אית מאן דפרע בנפשיה אית מאן דפרע בממוניה אבער דו ביסט א אויבער חכם רבותי, זיי האבן גערעדט אויף שיחת חיות, לאמיר אונז נישט רעדן אויף שיחת חיות, לאמיר רעדן אויף שיחת מענטשן. ווען איינער רודפ'ט דיך, און ער וויל דיר בא'גנב'ענען, ער וויל דיר בא'גנב'ענען, איך זאג נישט, מתפלל זיין זאלסטו, אבער זיי נישט צעווילדעוועט, ניין, ווייל דו קענסט נישט וויסן, וועסט פארדינען דא וועסטו דערלייגן עפעס אנדערש. און עס איז נישט נאר ביי שיחת חיות, עס איז אויך ביי שיחת אנשים אויכעט. אפילו דו זעסט ווי יענער בא'עוול'ט דיר, יענער וויל דיר בא'גנב'ענען מיט יעדע דאס, דו קענסט נישט, איך זאג נישט, עס איז מתפלל זיין מיט אלס דינג, מ'זאל נישט געפרואווט ווערן, אבער אבער ווער נישט צעווילדעוועט ווייל דו ווייסט נישט וועסט דא פארדינען וואו דו קענסט שאדן האבן בעסער לאז זיך פירן לאז זיך פירן זאת חוקת התורה. זאת חוקת התורה. נו זאגט דער ישמח ישראל, אויף די באקאנטע קשיא וואס אלע פרעגן, ס'דאך יא דא א טעם. ר' משה הדרשן זאגט דאך א טעם, תבוא אמו ותקנח, אויפן חטא העגל. זאגט דער ישמח ישראל, א וואס איז געווען דער חטא העגל? כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו. אוי ער וויל פארשטיין, הייבט אן מיט די אויבער חכם'שאפט, דאס איז דער חטא העגל. לא ידענו מה היה לו, ער וויל פארשטיין, אך און וויי אז מ'וויל פארשטיין. אמונה איז קאפ אין וואנט. זאגט ער וואס איז די תיקון? מען האט געברענגט א פרה אדומה בלא טעם. זאת חוקת התורה די פרה אדומה בלא טעם דאס איז די וואס ס'איז נישטא קיין טעם דאס איז מכפר אויפן חטא העגל ווייל די חטא העגל איז געווען צו זוכן א טעם דאס איז מכפר אז מען זוכט חכמות ווי זאגט ר' דוד לעלובער וקרח שפיקח היה מה ראה לשטות זה צו זיין קליג ווי דו זאגט פאר וואו צו קליג טאר מען נישט זיין אך און וויי

פרעגט די גמרא אין ראש השנה כ"ט, די באקאנטע גמרא וכי נחש ממית או נחש מחיה, אלא, וואס זאגט די גמרא, בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה, משעבדין את ליבם לאביהם שבשמים היו מתרפאים, ואם לאו היו נימוקים. פרעגן אלע די קשיא, אויב די ענין איז געווען ישראל זענען מסתכלין כלפי מעלה, וואס האט מען געדארפט א נחש אויבן? קוק א, זאל מען זאגן ווער ס'איז געביסן, זאל קוקן אויפן הימל. הא? זאל קוקן אויפן הימל, וואס דארף מען, וואס דארף מען קוקן אויבן? פארוואס איז געווען א נחש אויבן? עשה לך שרף ושים אותו על נס, פארוואס האט מען געדארפט א נחש אויבן נחש נחושת? ס'איז דאך גענוג צו קוקן. איז דער אמת האט געזאגט אז פארקערט דאס האט דער רבונו של עולם געוואלט אויסלערנען. די זעהסט די קענסט נישט זאגן אז א זאך אז די נחש איז ממית ווייל גיב א קוק דער נחש דער זעלבער נחש איז דא מרפא.

זאגט ער די אמת איז דער רבונו של עולם האט אריינגעלייגט א טבע אין דעם נחש איז געווען א דאקטאר, דער נחש אויבן איז געווען א דאקטאר, קוק ארויף ווערסטו געזונט, קוק ארויף ווערסטו געזונט, אבער דער אייבערשטער וויל אז ווען דו גייסט צום דאקטאר זאלסטו אבער קוקן צום הימל אז ער היילט דיך, און ממילא מיט דעם פארענטפערט ער די קשיא, מ'האט דאך געפרעגט אויב וועגן דעם מסתכלין כלפי מעלה וואס האט מען געדארפט א נחש. אויב די ענין צו קוקן אין הימל, זאל מען קוקן אין הימל אן קיין נחש. טענה'ט ניין, דער אייבערשטער וויל ווען דו גייסט צום דאקטער דעמאלטס זאלסטו קוקן אין הימל. ווען די נחש דער ב ה באמת זאגט ער היה נחש מסוגל לרפואה זו ש ששם הקדוש ברוך הוא בו רפואה זו. דער אייבערשטער האט אריינגעלייגט אין דעם שלאנג אז דער איז דער דאקטער. אבער אף על פי כן זה הרצון פונעם אייבערשטן שבהיותו עוסק ברפואה הגשמי יסתכל ויהיה ליבו לשמים על ידי שמיישב עצמו וכי נחש מחיה. מ'זאגט נאך איינער אריינגעגאנגען צום הייליגן טשורטקובער ער האט געוואוינט דעמאלטס אין אין יוראפ ער האט אים געזאגט אז ער וויל אריבערפארן קיין ניו יארק וואס איז ווייל ער האט נישט קיין פרנסה ער האט געוואלט א ברכה האט ער אים געזאגט איך גיב דיר א ברכה און די הייליגע טשורטקובער האט אים נאך געזאגט איך האב פאר דיר א שליחות און וואס איז די שליחות דו זאלסט איבערגעבן פאר דעם אייבערשטן פון ניו יארק א גריס. די רבי וואס ס'איז איין אייבישטער אויף די וועלט פון ניו יארק פון טשורטקוב פון יוראפ פון אמעריקע וואס ס'איז איין אייבישטער אה אזוי וואס האסטו צו פארן דארטן ער קען דיר נישט דא שיקן קיין פרנסה דאס האב איך געוואלט הערן דו ווייסט דאך ס'איז איין אייבישטער איז ער נישט געפארן מ'זאגט נאך ויהי הדבר למופת ווייל דאס איז געווען דער שיף ער האט געהאט דעם טיקעט דאס ער האט געדארפט צו פארן ער דארף זיין מיט דעם שיף דער טיטאניק זי איז דערטראנקען געווארן דארט האט ער געדארפט פארן. ויהי הדבר לפלא. דאס איז די גאנצע פרשה, מען זאגט נאך אז חודש תמוז, דאך ידוע אז מען דארף מער רחמי שמים ווייל די שם הוויה, יא וואס מען דארף מארגן מכוון זיין. וואס איז די סימן ווען די מנהל סאסא זאגט יוד קיי וו קיי כסדרו? דעמאלטס איז רחמים. חלילה ווען ס'איז פארקערט, ווען ס'איז נישט, איז דאך עס, דארף מען רחמים, יא? און דאס אז די קיי וו קיי יוד חודש תמוז איז פון די אותיות זה איננו שוה לי, סופי תיבות פון זה די היי, פון איננו די וו, פון שוה די היי, לי די יוד, קיי וו קיי יוד. און פארקערט דארף מען מער רחמים. יא. פאר. זאגט ער אבער זיי זיך מתבונן רבותי, וויאזוי מאך איך מיט איין מיט איין אות מאך איך עס צוריק כסדרו? ווי אזוי? וואס איז די פארקערט? ס'איז קיי וו קיי יוד.

מ'וועט שוין זאגן די וואך מסביר זיין וואס דער רבינו בחיי זאגט מיט א מיט א מעשה וועט מען עס בעסער פארשטיין נאר מיט מעשות פארשטייט מען דאך אלעס היינט איינער זאגט ס'איז געפארן דא עפעס א סעמינאר איז ארויסגעפארן קיין צפת און געווען אין צפת פאר שבת און געווען אין עפעס א בית מדרש דארטן און געווען אין עזרת נשים און איינע פון די און געווען א בעיבי דארטן א בעיבי פון איינע פון די פון די מחנכות האט דארטן קאמאנדעוועט גערודערט וויפיל די מאמע האט אים געפרואווט צו בארואיגן ס'איז נישט געגאנגען און גענומען א דיקן סידור פון עזרת נשים און געגעבן א שמיץ אראפ אונטן האט נאר געהאט ס'איז נישט געפאלן אויף איינעמ'ס קאפ. גיב מיר א פליק אראפ אונטן. שוין, נאכן דאווענען האט מען געדארפט די סידור, אז יעדער דארף דעם סידור, געגאנגען קוקן ווי די סידור, מ'איז געוואר געווארן ווי געלעגן די סידור, ס'איז געווען דארטן איינער, מ'האט געזען אויף אים אז ער איז א פרישער בעל תשובה, אז ער איז א נייער בעל תשובה, א פרישער בעל תשובה, און ער איז אריינגעקומען אין בית מדרש, און ער האט פארשפעטיגט אביסל, ממילא איז קיין סידורים שוין אין שראנק שוין נישט געווען, און ער קען נישט אויסנווייניג ער איז א פרישע בעל תשובה, און די גאנצע עולם שטייט אין תפילה און ער זוכט א סידור עס איז נישטא, און ער איז געווען אזוי בצער האט ער געשריגן רבונו של עולם איך וויל דאווענען איך וויל א סידור, און ווי ער האט עס געזאגט איז געפלויגן אויף אים א סידור. געפלויגן אויף אים א סידור. במה דברים אמורים? כ'וועל אייך דערציילן נאך א מעשה? אז איר זאלט עס בעסער פארשטיין אבער די עיקר איז וואס די ראשונים זאגן דא די וואך א שארפע דערהער. א צווייטע מעשה איז דא האט געשיקט א בריוו איינער ר' דויד'ל הייסט ער פון צרפת פון צרפת האט געשיקט א איד א בריוו אזוי ער זאגט ער איז אריינגעגאנגען ביינאכט אין א געשעפט פון מזון אין צרפת דארטן אריינגעגאנגען קויפן עסן ער זאגט אין די אין די זייט דארטן איז געווען דארטן א שפילעריי פאר קינדער. און משום מה זאגט ער, ער האט עס נאך קיינמאל נישט געמאכט, די ערשטע מאל איז ער געגאנגען דארטן קויפן א א קאר פון פאליציי פאר קינדער, א קאר, איך ווייס נישט וואס עס הייסט, א קאר פון פאליציי פאר קינדער, און ער האט דארטן עס געקויפט, דאס איז פון פליימאביל, שוין, ער האט עס געקויפט פאר זיין זון, הייסט ער אהרעלע, זאגט ער, ער האט עס געקויפט, און אהרעלע איז אלט פיר יאר. די ערשטע מאל וואס ער מאכט אזא זאך שוין, ער קומט אהיים, און דער אהרעלע איז שוין געשלאפן, און ער ווייזט פאר זיין רעבעצן, ער האט געברענגט אזא קאר פון פאליציי, פאר אהרעלע, און זיין רעבעצן איז מאדנע נתפעל געווארן פון דעם, האט ער געפרעגט וואס איז געשען? וואס איז די ניסים דא? וואס איז געשען? האט זי אים דערציילט, זיין רעבעצן דערציילט אים, אז די קינד איז פריערט אנטשלאפן געווארן, און פארן שלאפן האט זי אים דערציילט, און אלס חינוך האט זי אים דערציילט, אז עס איז געווען עפעס א פרוי וואס איז געווען קראנק, און זי האט געדאווענט צום אייבערשטן, א אינגל פון פיר יאר, האט זי דערציילט, א פרוי וואס איז געווען קראנק, און זי האט געדאווענט צום אייבערשטן זי זאל האבן א רפואה שלימה, און דער רבונו של עולם האט איר געגעבן א רפואה שלימה, די תפילה איז נתקבל געווארן, זי איז געזונט געווארן. האט די אינגל איר געפרעגט, און איך קען אויך דאווענען צום אייבערשטן? זאגט אים די מאמע, אוודאי, דו ווילסט דאווענען? זאגט ער, יא, איך דאווען יעצט, אייבערשטער שיק מיר א קאר, שיק מיר א קאר, און דו ביסט די ערשטע מאל אין לעבן דא אהיימגעקומען מיט א קאר, מיט א קאר פון פאליציי. רבותי, ער שרייבט דא אין בריוו די עיקר וואס דערציילט וועגן דעם צוויי לעצטע שורה. ער זאגט אז ווער ס'הערט אזא מעשה וואונדערט זיך, איך האב זיך אויך געוואונדערט פון אזא מעשה, איך האב זיך געוואונדערט, אבער די פלא איז געווען אז די די איינציגע וואס האט זיך נישט געוואונדערט איז געווען דער בעל שמחה אליין. די קינד איז אויפגעשטאנען אינדערפרי האט געזען דעם קאר, האט זיך זייער געפרייט אבער איז בכלל נישט נתפעל געווארן, איך האב אים דאך געבעטן, איך האב אים געבעטן, איך האב דאך אים געבעטן. הלוואי זאל נקלט ווערן ביי אונז אביסל דער ריח אביסל פון די קליינע קינדער, אביסל מיט א תמים, איך האב דאך אים געבעטן. איך האב געבעטן ווייל דאס איז די גאנצע תכלית, דער רבונו של עולם וויל דאך נאר מ'זאל בעטן, איר ווייסט חזל זאגן דארטן ביי קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף קשה מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף, איז דאך אלע פרעגן דאך די קשיא וואס איז קשה? וואס הייסט קשה? ביים אייבערשטן איז דא קשה? זאגן די מדרש, אין מדרש שטייט אז דער רבונו של עולם ווען פאר קריעת ים סוף איז דער רבונו של עולם מסדר געווען אידן אין מדבר אויף א אופן, מצרים איז געווען מצרים איז געווען פון איין זייט, די ים פון די אנדערע זייט, זאל נישט האבן קיין שום וועג זאל ניצול ווערן. זאגט דער מדרש ולמה עשה הקדוש ברוך הוא להם כך, פארוואס האט דער אייבערשטער אזוי געמאכט? זיי זיינען ארומגענומען פון איין זייט מצרים איין זייט דער ים, למה עשה הקדוש ברוך הוא להם כך, אלא שהיה הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם כמו שנאמר יונתי בחגוי הסלע, יונתי איז כלל ישראל, בסתר המדריגה הראיני את מראיך השמיעיני את קולך כי קולך ערב, רבונו של עולם וואלט געוואלט הערן דעם קול. נאך וואס מען האט געשריגן האט זיך צוריסן די ים, אבער דער רבונו של עולם האט דאך געוואוסט אז וואס, אז נאכן צורייסן די ים וועט דער בחור אויפהערן צו שרייען? דאס איז קשה, קשה כק, וואס איז געווען קשה? קשה עלי פרידתכם, דער רבונו של עולם זאגט איך וויל אים הערן, נאכן ישועה קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף, אבער וואס אז שפעטער באלד הערט מען אים נישט, שוין כ'האב אים געגעבן א זיווג מ'וועט אים נישט הערן מער.

גאנצע תלויות לשמים, דאס איז די גאנצע ווארט תלויות לשמים. און נאך א דריטע מעשה פארן מסביר דעם רבינו בחיי. מען מוז גוט פארשטיין דעם רבינו בחיי. ס'איז אריינגעגאנגען א בחור אמאל צו רבי חצקל לעווינשטיין, און ער האט אים געזאגט אז מען רעדט אים א שידוך, אבער די צווייטע זייט וויל אז זיין טאטע זאל זיך אונטערנעמען אסאך געלט, עפעס א שווערע סכום, צו זיין טאטע זאל זיך אונטערנעמען צו נישט. האט אים רבי חצקל געפרעגט וואס זיין טאטע איז, צו ער איז א שכיר, צו עצמאי, צו ער צו ער ארבעט ביי איינעם, צו ער ארבעט אליין, ביזנעס, צו ער ארבעט ביי איינעם, צו ער, האט ער אים געזאגט ער איז עצמאי, ער ארבעט אליין, צו, אויב ער ארבעט אליין, ביזנעס, זאגט ער זאל ער זיך עס אונטערנעמען און ער וועט עס האבן. האט ער געענטפערט אמן, דער בחור. און שפעטער פרעגט ער אים צו רב חצקל לעווינשטיין ילמדנו רבינו וואס נפקא מינה צו ער ארבעט ביי איינעם צו ער איז עצמאי האט אים רב חצקל געזאגט שפע פון פרנסה קומט וויפיל דער מענטש קוקט ארויף צום אייבערשטן וויפיל דער מענטש קוקט ארויף צום אייבערשטן און מסתכל כלפי מעלה דער שכיר וואס ארבעט ביי איינעם ער האפט צום אייבערשטן ער זאגט פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון קושט די יד של ראש אבער ער פארלאזט זיך אויפן באס אויך ער ווייסט ביים ראש חודש קריגט ער א געהאלט. ער פארלאזט זיך אויך אויפן באס, דער עצמאי נאר צום אייבערשטן, און ממילא קען ער האבן שפע. איך האב געהערט ער איז א עצמאי, האב איך געוויסט ער קען דאס האבן. ער קען דאס האבן. געווען א אינטערעסאנטע זאך, אז צווישן די תנאים מיט די חתונה האט יענער געקריגן פיצויים פון דייטשלאנד, ס'איז געווען פונקט די סכום וואס ער האט געדארפט צושטעלן פארן מחותן. ויהי הדבר לפלא. אזוי קוקט עס אויס איינער וואס איז אינגאנצן יעדער איינער האפט און האפט און בעזהשי"ת בעזהשי"ת בעזהשי"ת יא ווארט בעזהשי"ת ס'איז דא איינער וואס איינער האט עיניו תלויות למרום יעצט וועט ער פארשטיין וואס די רבינו בחיי זאגט די אלע ראשונים ווינדערן זיך וואס איז נאר געווען די וואך אינמיטן פרשה וידבר העם באלקים ובמשה וואס האבן זיי געזאגט זיי האבן געשריגן כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלקל און אויף דעם איז געווען די עונש נעבעך וישלח השם בעם את הנחשים השרפים. פרעגט דער רבינו בחיי איך פארשטיי נישט. עס איז געווען מן, איז געווען, א באר מיט וואסער איז געווען, און וואס הייסט אין לחם ואין מים? עס איז געווען לחם עס איז געווען מים, וואס הייסט אין לחם ואין מים? זאגט ער א מורא'דיגע ווארט. אידן האבן זיך נתקרב געווארן דארטן אויפן וועג, האבן זיי געזען וואס טוט זיך ביי די גוים, ביי די אומות העולם איז דא פיל עסן, גענוג אויף חדשים לאנג. אונז דארף מען יעדן טאג ארויפקוקן דעם מן, יעדן טאג דארף מען ארויפקוקן, און עס איז נישט סתם, מען דארף זיין אן ערליכע איד, ווייל א ערליכע איד איז געווען לעבן די טיר, און טאמער עס איז געווען ער איז נישט געווען אזוי ערליך, האט ער געדארפט זיין א קילאמעטער, כזרע גד, מגיד, לבן, מלבין עוונותיהם של ישראל, והמן כזרע גד לבן, יא, די. אונז האבן נישט, אונז וויל מיר זיין פונקט ווי די אומות וואס זענען מסודר עסן, ומה עוד זאגט דער רבינו בחיי, וואסער וואס א מענטש מוז, איז אויך האט מען נאר בזכות מרים, גיב א קוק דער באר האט זיך אפגעשטעלט, מרים איז אוועק, די באר האט זיך אפגעשטעלט, מ'דארף זכותים, אונז וויל מיר ניין, זאגט דער רבינו בחיי א מורא'דיגע לשון, למעשה פארוואס איז דאס געווען, למעשה זאגט ער דווקא לפי ערכם, כי היו כמלאכי השרת, ווייל זיי זענען געווען אזא מדריגה מלאכי השרת, והקדוש ברוך הוא רצה שיתלו בו כעיני עבדים אל יד אדוניהם, דער אייבערשטער זאגט איך וויל דיין קשר, איך וויל יא זאלסט יעדן טאג מיר בעטן, איך וויל דעם קשר מיט דיר, נישט די אומות העולם זאל זיין, אבער דיר וויל ער דער קשר, רצה שיתלו בו כעיני עבדים אל יד אדוניהם, להרגיל נפשם במידת האמונה ובבטחון בהשם יתברך. דאס זענען די דאס ווייל דאס ברענגט אריין דעם לעבן פונעם מענטש אמונה בטחון, ער וויל אמונה בטחון. זיי האבן אנגעהויבן ניין ניין ניין ניין, זאל מען זיין מסודר. ווער פון די שפראך גערעדט יא? ער ווייסט נישט פון ווי פון ווי ער וועט חתונה מאכן די קינדער, צו פון ווי ער וועט חתונה מאכן דעם קינד, צו ער ווייסט פון ווי ער וועט פון ווי ער וועט האבן ראש חודש, דער רבונו של עולם איך וויל זאלסט מיר בעטן, כ'ווייס מ'האט געטראפן איינעם ביי די לאטא. ער זוכט א לאטו איך צו קויפן א לאטו וואס איז דער דארף א מיליאן דאלער זאגט ער וואס איז איך האב צען קינדער איך דארף חתונה מאכן יעדע קינד איז א הונדערטער הונדערט טויזנט דאלער זאגט אים יענער ער ווייסט דער רבוש ע שיקט ביי יעדן איינעם צו חתונה מאכן וואס דאגה'סטו לאז די מיליאן ביי דעם אייבערשטן ער וועט דיר שיקן ביי יעדן קינד וועט ער דיר שיקן א הונדערטער די ניין איך האב מורא זאל ליגן ביי אים, איין לשון הרע וועט מען עס צונעמען. פארשטייט ער דארף זיך גוט מתבונן זיין, ער וויל זאל ליגן אין באנק, זאל זיין זאל זיין אוועקגעלייגט, זאל זיין אוועקגעלייגט. זאגט דער רבינו בחיי דאס איז געווען דא די פגם, דער רבוש ע וויל דו זאלסט צו אים זיין כעיני עבדים אל יד אדוניהם.

על יד עשיר, ואפילו אם מוחזק בכשרות, נישט לעבן א עשיר, נאר על יד עני. וואס איז עיניו תלויות למרום זיי זאגן ביים חפץ חיים'ס רעבעצן ביי די לוויה ס'איז געווען גאר א חשוב'ע חלקה, ס'איז א ערגעצער, נישט געלאזט.

אקעי, שטייט וישלח השם בעם את הנחשים, זאגט רבינו בחיי שטייט נישט וישלח השם בעם נחשים, ס'איז נישט געווען קיין נייע נחשים, ס'איז געווען די גאנצע צייט נחשים, שטייט אין פסוק המוליכך במדבר הגדול והנורא נחש שרף ועקרב, איז דא געווען די גאנצע צייט נחשים, נאר וואו דען, ס'איז געווען איינע פון די זיבן עננים, זאגט רבינו בחיי איז כסדר געגאנגען פאראויס און געהארגעט אלע נחשים ועקרבים, והיה הענן הזה לפלא פאר דעם פלא איז געווען דער ענן, זאגט דער רבינו בחיי, ער איז געגאנגען פאראויס הרג'נען אלע נחשים. אבער אז דו פיסקעוועסט, דו ווילסט נישט דעם קשר, אקעי, נחשים בייסן. און נישט האט זיך אפגעשטעלט די מעשה פון דא, נישט איז נישט געווען קיין נייע נחשים, נאר א א נחשים האבן זיי אנגעהויבן צו זען, און האבן זיי אנגעהויבן צו שרייען, נישט פון מער, אה, איר שרייט, און יעצט איז דער רבי, האט דער רבונו של עולם געזאגט, עשה לך שרף ושים אותו על נס, מסתכל כלפי מעלה, זאלסט ארויפקוקן אויבן, משעבדים לבם לאביהם שבשמים. דער זעלבער שטייגער זאגט דער אור החיים הקדוש, נאר ער זאגט עס נאך מיט א לשון אויך ע. ס'איז כדאי עס צו לערנען אינעווענדיג. ער זאגט דארטן עפעס זיבן זאכן דארטן ביי דעם, ווען זיי מ'זאל זען איין זאך וואס איז נוגע לענינינו. ער זאגט להעיר, ער זאגט פארוואס, פארוואס האט דער אייבישטער געזאגט מאכן דעם דעם דעם שרף? מ'קען דאך קוקן אין הימל אן קיין שרף, זאגט דער אור החיים הקדוש להעירם בתשובה על שהתרעמו למה הביאם השם דרך המדבר שאין שם סיפוק ולא הביאם זיי האבן געוויינט פארוואס האט ער נישט געברענגט דרך מקום אשר רגיל להיות שם בר ולחם פארוואס איז נישט דא קיין נארמאלע וועג פארוואס האט ער אונז גענומען דורכן מדבר פארוואס איז נישט דא קיין נארמאלע וועג וואס איז דא בר ולחם זאגט אור החיים הקדוש אבל כי השם חפץ שעיניהם יהיו תלויות לאלוקים יושב בשמים על מחייתם ועל כל צרכיהם באין מבטח זולתו, און קיין שום פארזיכערט נישט אן אים, דאס וויל די אייבערשטער, ער וויל אונז די גאנצע צייט נאר צו אים קוקן, כי השם חפץ שעיניהם יהיו תלויות לאלוקים יושב בשמים על מחייתם ועל כל צרכיהם באין מבטח זולתו, זאגט ער מטעם זה עצמו, ער זאגט זיי האבן דאך תשובה געטון יא, און פארוואס האט מען נישט אוועקגענומען די נחשים? מען האט געלאזט די נחשים, די נחשים האבן ממשיך געווען בייסן, ווייל ווער מען האט געביסן האט געדארפט ארויף קוקן אויבן, ממה נפשך אז מען האט תשובה געטון פארוואס האט מען נישט אוועקגענומען די נחשים? זאגט ער מטעם זה עצמו לא הסיר הנחשים, והניחם לנושכם, והם מתרפאים כשיסתכלו כלפי מעלה לאביהם שבשמים, פארוואס זאגט ער ווייל שהשם חפץ בזה, כדי שיהיה ליבם תמיד באין הפסק קרוב לה', כבן המצפה לשלחן אביו ערב ובוקר בכל עת וזמן. דער אייבערשטער וויל די גאנצע צייט זאלסט זיך ווענדן צו אים, זיך ווענדן צו אים. ואם היה מביאם דרך יישוב, זיי האבן דאך געוויינט פארוואס מען האט נישט געברענגט דרך א יישוב, ואם היה מביאם דרך יישוב, לא היה אצלם הדביקות ותמידות, כשיהיה מזומן לפניהם סיפוקם.

עס קומט א פעקל אויף א מענטשן, איז פשוט ווייל דער רבונו של עולם וויל די תפילות. דאס איז דאס, מען דארף די תפילות. מען מיינט די תפילות. און אסאך מאל האלט זיך אפ די ישועה, טאקע וועגן דעם וואס מען האט פריער גערעדט, ווייל דער רבונו של עולם ווייסט אז נאכדעם וועט מען אים נישט הערן. קשה זיווגו כקריעת ים סוף, ווייל קשה עלי פרידתכם, באלד וועט מען אים נישט הערן, נאכדעם וועט מען אים נישט הערן. די קשה, קשה עלי פרידתכם, מען וועט דאך אים נישט הערן. זאגט דער ערבי נחל דוד המלך בעט אין תהילים זאגט ער חנני השם רבונו של עולם העלף מיר. און האסט נישט שוין כי אליך אקרא, איך זאג דיר צו כי אליך אקרא כל היום כ'וועל דיר ווייטער רופן, איך וועל האלטן אין איין דאווענען. כי אליך אקרא כל היום כ'וועל האלטן אין איין דאווענען. דאס זאגט ער, און שפעטער אין די זייט אזוי זאגט ער בדרך צחות אויכעט, בדרך צחות זאגט ער, אז געווען אמאל א אינגל, וויינט, ער וויל עפעס, טאטע געבט אים נישט, ניין.

נו אבער די געדאנק איז כי אליך אקרא כל היום, די געדאנק איז לעבן מיטן בורא עולם, די געדאנק איז מיט אן התחזקות, און ער ברענגט די דברי ישראל א מורא'דיגע ווארט פון רב חצקל קוזמירער, ער זאגט זאת חוקת התורה, קען מען נישט ארויסזאגן אזא ווארט, ער זאגט חוק איז דאך לישנא דמזונא, הטריפני לחם חוקי, לישנא דמזונא, הטריפני לחם חוקי, זאגט ער חז"ל זאגן ישראל מפרנסים לאביהם שבשמים, אידן גיבן פארן אייבערשטן פרנסה, אזוי שטייט אין זוהר הקדוש. זאת חוקת התורה, חוק איז עסן, ווייסט ווען? זאגט רשי כשהשטן ואומות העולם מונין את ישראל ווען די יצר הרע פייניגט דיר דעמאלטס עסט כביכול, דאס איז די תענוג פון כביכול, ווען ער פייניגט דיר די יצר הרע און דו לאזט זיך נישט, דעמאלטס איז די גרויסע זאת חוקת התורה, זאכן וואס מ'קען גארנישט מסביר זיין וואס דארטן שטייט. ברענגט עס אין זיידן פון ר' חצקל קוזמירער. זאת חוקת, חוק איז דאך לישנא דמזונא, עסן. ישראל מפרנסין לאביהם שבשמים, תורה מיינט דאך דער בורא עולם, זאת חוקת התורה, ווייסט ווען איז חוקת התורה ווען די מזונות פון בורא עולם, זאגט רשי כשהשטן ואומות העולם מונין את ישראל ווען דער יצר הרע קאמאנדעוועט, ווען ער רודערט דיר, און דו לאזט זיך נישט, מיט א שמחה, מען האלט זיך שטארק, דעמאלטס איז חוקת התורה.

האט רבי שלמה קלוגער געזאגט אז פארוואס איז מנהג ישראל אז מען הייבט אן ביי א מספיד ביי א הספד הייבט אן עפעס א מדרש און שפעטער הייבט מען אן צו וויינען פארוואס זאגט ער אז דער מדרש זאגט דא ודברתם אל הסלע שנה עליו פרק אחד והם מוציאים מים מן הסלע וואס טייטש אז מען וויל צוברעכן א שטיין און ארויסנעמען וואסער וואס איז די עצה א פרק משניות איז אסאך מאל דארף צוברעכן א א הארץ פון שטיין זאל ארויסגיין פון אים טרערן דארף מען נאך זאגן פריערט עפעס א מדרש. שנה עליו פרק אחד, די תורה זאגט ודברתם אל הסלע, די אייבערשטער האט געזאגט שנה עליו פרק אחד, אז א איז די טייטש איז אז מ'וויל צוברעכן א שטיין ארויס נעמען וואסער דארף מען זאגן עפעס א דבר הלכה, א דבר הלכה א פרק אחד קען ארויס נעמען וואסער פון א שטיין, זאגט רבי שלמה קלוגער אז מ'וויל צוברעכן דעם לב אבן און ארויס נעמען פון אים טרערן, איז דארף מען פריערט אויף זאגט מען פריערט עפעס א מדרש, ואקרע סגור לבם און אזוי האט ער געזאגט דארט און שפעטער האט ער אנגעהויבן דארטן דעם דעם הספד, אבער על כל פנים זאת חוקת התורה תורה תורה. חוק בלי טעם, געלערנט ווי ס'לערנט זיך אן א טעם מיט א טעם, געלערנט, געלערנט ווי דער חפץ חיים ברענגט דארטן אז ער זעט דאך אזויפיל מאל מענטש שרייט ער איז אבער נישט מצליח אין לערנען, צו ער פארגעסט לערנען, ער איז נישט מצליח, ער פארשטייט נישט, זאגט ער באמת אין הכי נמי, זאגט ער ברענגט ער ברענגט אין תורת הבית ברענגט ער א חזל אז ס'איז געווען עפעס א שר וואס האט געהייסן פאר איינעם ער זאל אים אנפילן די כלי מיט וואסער, און האט אים געזאגט אויף יעדן דלי, ער האט געהאט א ריזיגע כלי, פיל מיר אן די כלי מיט וואסער, זאגט אויף יעדע דלי וואס דו גיסט אריין, קריגסטו א דינר זהב. און ער האט אנגעהויבן צו גיסן, און די כלי איז געווען געלעכערט. האט ער אויפגעהערט צו אריינצוגיסן. פרעגט אים, וואס האסטו אויפגעהערט? איז ער אריבערגעגאנגען דארטן א חכם, האט ער געפרעגט, פארוואס האסטו אויפגעהערט צו גיסן? זאגט ער, איך האב נישט וואס צו גיסן, ס'גיסט זיך דאך אויס, ס'גיסט זיך אויס דאך די וואסער אונטן. האט דער חכם אים געזאגט, מה איכפת לך? וואס ארט דיר אז דו גיסט דאך אויס הלא שכר זהובים אתה נוטל אויף יעדן דלי קריגסטו א דינר זהב, וואס איז דאס דיין געשעפט צו ס'גיסט זיך אויס? זאגט ער האט ער אים געזאגט שגם דער שר וואס האט דיר געהייסן אנפילן ער קען אויך דיין כלי, ער ווייסט אויך אז ס'איז געלעכערט אבער ער וויל דיר מהנה זיין, ער וויל דיר מהנה זיין, און וואס ארט דיר אז ס'איז געלעכערט אויף יעדן דלי, זאגט דער חפץ חיים מסביר דארט אינעם מדרש, ער זאגט די זעלבע זאך בקל וחומר פי אלף אלפים, זאגט ער דער רבונו של עולם ווייסט גוט אונזערע כלים ער ווייסט גוט ווי אונז זעמער געלעכערט,

אם בחוקותי תלכו. אבער איז איינער געגאנגען איינער געפארן אין די גאס. ער איז געפארן אפאר קילאמעטער פאר בני ברק. א גוטע פאר קילאמעטער. ער האט געטראפן דארטן א אינגערמאן. האט אים געזאגט קענסט ארויפגיין. ער איז געפארן מיט א קאר. האט אים געוואלט אהיימנעמען אינמיטן נאכט. זאגט ער ניין, ער גייט. דער דאקטער האט אים געהייסן מאכן א הליכה. א הליכה! ער זאל גיין. און געזונט. ער דארף אראפלאזן. טאָ קום אַרײַן, איך רעד דיר צוויי מינוט, אַנשטאָט גײן דרײַ שעה. װאָס דאַרפֿסטו גײן דרײַ שעה? איך האָב. דו הערסט נישט, װאָס איך זאָג דיר? איך דאַרף אַ הליכה, זאָגסטו מיר, דו'סט מיר פֿירן מיטן קאַר? די זעלבע זאַך, דער בחור זאָגט, ער װיל פֿאַרשטײן, אָבער דער אייבערשטער זאָגט שוין, תלכו, אם בחוקותי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, דער פּלאָגן, דער פּלאָגן. פֿאַרשטײסט? יאָ, װעט ער, דאָס איז דער תלכו, דאָס איז דײַן הליכה. ער װיל, ער װיל אַ קאַר, פֿליִען, אַלץ. און עס גײט אַ ביסל שװערער, נישטאָ דער בחור. ס'איז תלכו. שתהיו עמלים בתורה און דער אייבערשטער זאל העלפן שנזכה לטהרתן של ישראל.